זאגט די גמרא מסכת ברכות דף נ ב עמוד א', האלטן מיר אונז איין שורה פון אויבן. האט מען נעכטן געהאט די משנה האט אנגעפאנגען אנפאנג פרק, עטליכע מחלוקת'ער בית שמאי און בית הלל, די ערשטע מחלוקת איז געווען צו מען זאגט קודם קידוש היום אדער קודם בורא פרי הגפן, דאס איז געווען א מחלוקת אנפאנג שבת אדער אנפאנג יום טוב, צו מען מאכט קודם בורא פרי הגפן אדער קודם די ברכה פון קידוש היום. פרעגט די גמרא, וסברי בית שמאי דברכת היום עדיפא? אונז האבן געהאט אין אונזער משנה אז בית שמאי האלט אז קודם זאגט מען די ברכה פון קידוש וואס מ'איז מקדש די שבת, און נאכדעם מאכט מען בורא פרי הגפן. און די משנה האט שוין געזאגט עטליכע טעמים פארוואס לויט בית שמאי דארף מען זאגן קודם קידוש היום. פרעגט די גמרא, איך גיי דיך ברענגען א ברייתא וואס מ'זעט אז אפילו לויט בית שמאי זאגט מען קודם בורא פרי הגפן. והתניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, הנכנס לביתו במוצאי שבת, איינער קומט אהיים מוצאי שבת, מברך על היין ועל המאור ועל הבשמים ואחר כך אומר הבדלה, זאגט די ברייתא, קודם מאכט מען א בורא פרי הגפן, נאכדעם בורא מאורי האש, נאכדעם בורא מיני בשמים, און נאכדעם מאכט מען די ברכה פון הבדלה. ואם אין לו אלא כוס אחד, אויב מען האט נאר איין כוס, וואס ער וויל נוצן סיי פאר הבדלה און אויכעט פאר ברכת המזון, מניחו לאחר המזון לאזט ער איבער די כוס פאר ברכת המזון, ומשלשלן כולן לאחריו און מען זאגט ברכת המזון און נאכדעם זאגט מען די אלע ברכות פון הבדלה. איז על כל פנים זעהט מען די ברייתא וואס די גמרא גייט שוין באלד מכריח זיין אז די ברייתא מוז אויסקומען ווי בית שמאי, זאגט די ברייתא אז קודם מאכט מען בורא פרי הגפן, די ערשטע ברכה איז הגפן, און נאכדעם איז הבדלה. הבדלה איז אזוי ווי קידוש היום. קידוש היום איז די ברכה וואס מען מאכט ווען די טאג קומט אריין, ווען די שבת אדער יום טוב קומט אריין מאכט מען קידוש. און הבדלה איז די ברכה אויף קידוש היום ווען מען באגלייט ארויס די שבת און מען געזעגנט זיך פון די שבת. האט די גמרא פארשטאנען אז לויט בית שמאי וואס מען זאגט קידוש היום אנפאנג קידוש, דארף מען אויך זאגן די ברכת הבדלה אנפאנג הבדלה. אויב אזוי פרעגט די גמרא פארוואס דא שטייט אין די ברייתא מען זאגט קודם די בורא פרי הגפן און נאכדעם הבדלה. פרעגט די גמרא צוריק, והאי ממאי דבית שמאי היא? ווער זאגט דיך אז די ברייתא קומט אויס ווי בית שמאי? דילמא בית הלל היא, אפשר קומט עס אויס ווי בית הלל? זאגט די גמרא לא סלקא דעתך, ס'קען נישט זיין אז די ברייתא קומט אויס ווי בית הלל, דקתני מאור ואחר כך בשמים, די ברייתא האט דאך געזאגט אז מ'מאכט קודם א בורא מאורי האש, און נאכדעם מאכט מען א בורא מיני בשמים, און מאן שמעת ליה דאית ליה האי סברא, בית שמאי דאס איז בית שמאי אזוי ווי די גמרא גייט שוין ממשיך זיין. איז מען דארף פארשטיין אז אונז האבן געהאט א מחלוקת שפעטער אין די משנה האבן מיר אונז געהאט א מחלוקת, וואס לויט בית שמאי איז געווען נר מזון בשמים הבדלה און לויט בית הלל איז געווען נר בשמים מזון און הבדלה איז אונז מען זעט אין תוספתא אין די ברייתא זעט מען אז באמת ס'איז דא א מחלוקת געווען תנאים אין די שיטות בית שמאי און בית הלל אונזער משנה איז געווען שיטת ר' מאיר וואס ער האט געהאט מסביר געווען מחלוקת בית שמאי בית הלל אזוי ווי די משנה האט עס אראפגעלייגט. רב יודא אבער, רב יודא קריגט זיך אויף רבי מאיר, און רב יודא איז מסביר אנדערש די מחלוקת פון בית הלל און בית שמאי, און די גמרא ברענגט יעצט אראפ שיטת רב יודא. דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, אמר רבי יודא, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על המזון שבתחילה. לכולי עלמא זאגט מען די ברכת המזון אנפאנג, אין אן אופן וואס מען שטעלט צאם ברכת המזון מיט הבדלה זאגט מען די ברכת המזון אנפאנג, און ועל הבדלה שהיא בסוף, און מען זאגט הבדלה צום סוף, על מה נחלקו די מחלוקת בית שמאי בית הלל איז נאר אין איין נקודה וואס קומט פארדעם בורא מאורי האש אדער בורא מיני בשמים על המאור ועל הבשמים שבית שמאי אומרים מאור ואחר כך בשמים קודם מאכט מען בורא מאורי האש נאכדעם בורא מיני בשמים ובית הלל אומרים אזוי ווי אונז ווייסט מען טאקע אז קודם איז בשמים ואחר כך מאור. ממילא זאגט די גמרא, וויבאלד איך זע אין די ברייתא וואס אונז האבן אראפגעברענגט היינט אנפאנג שיעור, אז מען זאגט קודם בורא מאורי האש נאכדעם בורא מיני בשמים, קומט אויס אז ס'גייט ווי בית שמאי. פרעגט די גמרא, ממאי דבית שמאי ואליבא דרבי יהודה, דילמא בית הלל ואליבא דרבי מאיר, ווער זאגט דיך אז די ברייתא יענץ גייט ווי שיטת. רבי יהודה, וואס דעמאלטס גייסטו זאגן אז ס'מוז אויסקומען ווי בית שמאי, ווייל לויט רבי יהודה קריגט מען זיך אין דעם, און אז מ'זעט בורא מאורי האש פארדעם גייט עס ווי בית שמאי. אפשר ס'גייט בכלל נישט ווי רבי יהודה'ס מחלוקת בית שמאי בית הלל, אפשר גייט עס ווי רבי מאיר'ס מחלוקת בית שמאי בית הלל, און אפשר לויט רבי מאיר גייט עס יא שטימען אפילו לויט רבי יהודה. זאגט די גמרא, לא סלקא דעתך, ס'קען נישט זיין, ווייל רבי מאיר איז דאך דער וואס האט געהאט אראפגעברענגט אין אונזער משנה די מחלוקת, בית שמאי און בית הלל. לא סלקא דעתך דקתני הכא במתניתין אין אונזער משנה וואס דאס איז שיטת ר' מאיר איז געשטאנען בית שמאי אומרים נר ומזון בשמים והבדלה און בית הלל אומרים נר ובשמים מזון והבדלה קומט אויס אז לכולי עלמא מזון איז פאר הבדלה והתם בברייתא קתני אם אין לו אלא כוס אחד מניחו לאחר המזון ומשלשלן כולן לאחריו די ברייתא וואס אונז האבן געזען אנפאנג פון די היינטיגע שיעור איז געשטאנען אז אויב מען וויל עס זאגן נאכן ברכת המזון זאגט מען קודם מזון און נאכדעם זאגט מען הבדלה. און דאס שטימט דאך נישט לויט ר' מאיר, לויט קיינעם נישט. אלא מאי מוז זיין ס'גייט לויט רבי יהודה, וואס לויט רבי יהודה לכולי עלמא זאגט מען מזון אין אנפאנג, און די מחלוקת בית שמאי בית הלל איז נאר מאור צו בשמים. איז על כל פנים גייט עס ווי רבי יהודה, און די ברייתא זאגט דאך קודם מאור און נאכדעם בשמים, מוז זיין אז די ברייתא וואס אונז האבן היינט אנגעפאנגען די שיעור, גייט לויט שיטת רבי יהודה און לויט בית שמאי. ממילא זאגט די גמרא, שמע מינה, דבית שמאי היא ואליבא דרבי יהודה, ומכל מקום קשיא, איז שווער צוריק די ערשטע קשיא וואס אונז האבן געהאט געזען, אין אונזער משנה האט מען געהאט געזען אז לויט בית שמאי זאגט מען קודם קידוש היום און נאכדעם בורא פרי הגפן, אין די ברייתא וואס מען האט היינט אנגעפאנגען די שיעור זעט מען אז מען זאגט קודם בורא פרי הגפן און נאכדעם זאגט מען הבדלה וואס דאס איז קידוש היום, ענטפערט די גמרא ס'איז דא א חילוק פון קידוש און הבדלה. קסברי בית שמאי, שאני עיולי יומא מאפוקי יומא. ס'דא א גרויסע חילוק ווען די טאג קומט אריין, ווען די שבת קומט אריין, די יום טוב קומט אריין, וואס דעמאלטס נעמט מען דאך אויף די יום טוב, איז עיולי יומא, ווען די טאג קומט אריין, כמה דמקדמינן ליה עדיף, ווי פריער מ'זאל אויפנעמען דעם שבת איז בעסער, זאגט מען די ערשטע ברכה, קידוש היום, מ'איז מקדש דעם שבת. מה שאין כן אפוקי יומא. ווען מען באגלייט ארויס דעם טאג, ווען מען געזעגנט זיך פון שבת און יום טוב, כמה דמאחרינן ליה עדיף, ווי שפעטער מען זאגט די ברכה פון קידוש היום, וואס איז יעצט הבדלה, איז בעסער, כי היכי דלא להוי עלן כמשוי, ס'איז נישט מ'וויל זיך פטר'ן פון דעם. פרעגט די גמרא נאך איין קשיא אויף די ברייתא וואס אונז האמיר געהאט, וסברי בית שמאי ברכת המזון טעונה כוס, אונז האמיר דאך געהאט געזען אין די ברייתא וואס מ'האט היינט אנגעפאנגען, אז מ'זאגט אם אין לו אלא כוס אחד, לאזט מען עס איבער אויף נאך ברכת המזון, ומשלשלן כולן לאחריו, דאס הייסט מען זאגט ברכת המזון און נאכדעם זאגט מען הבדלה. מען זעט אז בית שמאי האט געלייגט א דגוש אז מען זאל קענען בענטשן אויפן כוס. פרעגט די גמרא, אונז האבן געהאט א אנדערע חלק פון די משנה וואס אונז האבן נעכטן געענדיגט מיט דעם, די משנה אנפאנג פרק האבן געהאט א מחלוקת, והתנן אונז האבן געלערנט אין אונזער משנה, בא להם יין לאחר המזון אויב מען האט געברענגט א כוס וויין סוף פון די סעודה פארן בענטשן, איז אם אין שם אלא אותו כוס, אויב ס'איז נאר דא איין כוס, בית שמאי אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על המזון. האט די גמרא פארשטאנען אז עס הייסט מברך על היין, ער מאכט די בורא פרי הגפן, ער טרינקט עס אויס, אזוי ווי די גמרא איז ממשיך מאי לאו דמברך עילויה, ער מאכט די בורא פרי הגפן ושתי ליה און ער טרינקט עס, און נאכדעם בענטשט ער אן קיין כוס. זעהט מען אז לויט בית שמאי פעלט זיך נישט אויס קיין כוס, אויב אזוי פארוואס איז אונזער ברייתא מדגיש אויף דעם אין שם אלא כוס אחד, טאמער ער האט נאר איין כוס, איז לאט ער עס איבער אויף נאכן בענטשן ומשלשלן כולן לאחריו וואס מען זעהט אז בית שמאי האט יא מקפיד געווען אויף א כוס ביי בענטשן. ענטפערט די גמרא לא, דמברך עילויה ומנח ליה, דאס הייסט אז דאס וואס בית שמאי זאגט מברך על היין ואחר כך מברך על המזון מיינט נישט אז ער מאכט די בורא פרי הגפן ער טרינקט עס אויס, נאר ער מאכט די בורא פרי הגפן ער לאט עס איבער און נאכדעם בענטשט ער. פרעגט די גמרא והאמר מר המברך צריך שיטעום, גלייך נאכן ברכה דארף מען טועם זיין, ענטפערט די גמרא דטעים ליה ער טרינקט א טראפ דערפון, פרעגט די גמרא והאמר מר טעמו פגמו, טאמער ער האט טועם געווען פון דעם אפילו ער האט נאר געטרינקען א טראפ האט ער שוין פוגם געווען די כוס יין אז ער קען שוין נישט מאכן אויף דעם שפעטער כוס של ברכה, ענטפערט די גמרא דטעים ליה בידיה ער האט אראפגעגאסן אביסל אויף זיין הענט און ער האט געטרינקען פון די הענט ער האט נישט געטרינקען דירעקט פון די כוס, פרעגט די גמרא אפילו ער נעמט נאר אראפ אביסל האט ער דאך שוין ווייניג פון די שיעור, והאמר מר כוס של ברכה צריך שיעור, און והא קא פחית ליה, ער האט דאך געמאכט ווייניגער משיעוריה, ענטפערט די גמרא דנפיש ליה טפי משיעוריה, אין די ארגינעלע כוס איז געווען אביסל מער פון א פון א שיעור וואס ס'פעלט זיך אויס. פרעגט די גמרא ואם אין שם אלא אותו כוס קתני איז משמע אז ער האט נאר איין כוס, ענטפערט די גמרא ס'איז נישט קיין קשיא, תרי לא הוי, צו האבן צוויי כוסות איינס צו בורא פרי הגפן און איינס צו ברכת המזון האט ער טאקע נישט געהאט, אבער ומחד נפיש מער פון איינס האט ער געהאט גענוג מער פון איינס אז ער קען אראפגיסן אביסל אויף זיין הענט נאכן בורא פרי הגפן, טועם צו זיין, און ער בלייבט נאך איבער מיט א גאנצע כוס פאר ברכת המזון. פרעגט די גמרא, וואס ענטפערסטו מיך אז ער טרינקט עס נישט אויס נאכן בורא פרי הגפן, והא תני רבי חייא בית שמאי אומרים מברך על היין ושותהו און ער טרינקט עס יא אויס, ואחר כך מברך ברכת המזון איז משמע אז לויט בית שמאי פעלט זיך נישט אויס קיין כוס ביי ברכת המזון, אלא תרי תנאי לויט בית שמאי אויב ס'פעלט זיך אויס א כוס ביי ברכת המזון אדער נישט. גייט די גמרא יעצט גיין ממשיך זיין מסביר זיין די מחלוקת בית שמאי און בית הלל וואס אונז האבן געהאט געזען אין די משנה די נעקסטע מחלוקת. געשטאנען אין די משנה, בית שמאי אומרים, נוטלין לידיים ואחר כך מוזגין את הכוס, און בית הלל אומרים מוזגין את הכוס ואחר כך נוטלין לידיים. דאס הייסט אז בית שמאי און בית הלל קריגן זיך, ווען מען וואשט זיך די הענט ווען מען וויל עסן די סעודה. די סדר איז דאך געווען, אזוי ווי אונז האבן שוין געהאט אין כיצד מברכין, אז מען האט געטרינקן וויין פארן סעודה. בית שמאי האלט, זאגט די משנה, אז מען וואשט זיך נטילת ידיים פאר מען טרינקט די כוס וויין. מען טרינקט די כוס וויין און נאכדעם פאנגט מען אן צו עסן, בית שמאי האלט אז דאס הייסט נישט קיין הפסק, הגם ס'וואלט ווען געווען בעסער זיך צו וואשן הענט גלייך פארן סעודה, בית שמאי האלט אבער אז ס'פעלט זיך אויס זיך צו וואשן פארן טרינקען די וויין, אזוי ווי די ברייתא גייט שוין מסביר זיין. בית הלל קריגט זיך און בית הלל זאגט ניין, קודם טרינקט מען די כוס וויין, און נאכדעם וואשט מען זיך גלייך פאר מען פאנגט אן צו עסן די ברויט, אזוי איז בכלל נישט דא קיין הפסק. גייט די גמרא אראפברענגען א ברייתא און בעסער מסביר זיין די מחלוקת, זאגט די גמרא תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא בית שמאי אומרים, נוטלין לידיים, קודם וואשט מען זיך די הענט, ואחר כך מוזגין את הכוס, נאכדעם גיסט מען אן די כוס און מען טרינקט די וויין. שאם אתה אומר מוזגין את הכוס תחילה, אויב גייסטו זאגן אז מען גיסט אן די כוס און מען טרינקט די וויין פאר מען וואשט זיך די הענט, גזירה שמא יטמאו משקין שאחורי הכוס מחמת ידיו, האב איך מורא אז די משקין וואס ליגן אחורי הכוס גייען טמא ווערן מחמת ידיו, ויחזרו ויטמאו את הכוס. איז כדי צו פארשטיין די ווערטער פון בית שמאי און אויכעט מיט וואס זיי קריגן זיך פון בית הלל און בכלל די גאנצע קומענדיגע גמרא דארף מען מאכן א קורצע הקדמה. יעדער איינער ווייסט אז אין הלכות טומאה איז דא א אב הטומאה וואס די טומאה קומט פון דעם, און די אב הטומאה איז מטמא א צווייטע זאך וואס דאס ווערט א ראשון לטומאה, און די ראשון לטומאה איז מטמא א צווייטע זאך וואס דאס ווערט א שני לטומאה. געווענליך, ביי חולין, גייט עס נישט ווייטער פון שני לטומאה, און אפילו א שני לטומאה ווערט אויך נישט, א ראשון לטומאה קען נישט מטמא זיין כלים מיט א אדם, א מענטש אדער א כלי קען נישט ווערן טמא פון א ראשון לטומאה נאר פון א אב הטומאה. ס'איז אבער דא אסאך הלכות וואס חזל האבן געזאגט אז ס'ווערט טמא מדרבנן. איינע פון די הלכות איז געווען, אז א טאמער א משקה ווערט טמא פון א שני לטומאה, הגם א שני לטומאה, קען נישט מטמא זיין, און אפילו א ראשון קען נישט מטמא זיין אדם וכלים. חזל האבן אבער געזאגט, אז טאמער א משקה רירט אן א שני לטומאה, דעמאלטס ווערט די משקה אזוי ווי א ראשון לטומאה, און ס'נישט נאר ס'ווערט אזוי ווי א ראשון לטומאה, ס'קען אפילו מטמא זיין א מענטש אדער א כלי. נאך האבן חזל געזאגט אז די הענט פון א מענטש, די ידיים, ווערן טמא, ווערן גערעכנט ווי ס'איז טמא, אזוי ווי א שני, און וועגן דעם דארף מען זיך וואשן די הענט, אזוי ווי חזל האבן מתקן געווען אין מסכת שבת. יעצט איז דא נאך איין גרויסע מחלוקת צווישן בית שמאי און בית הלל, וואס דאס איז די מקור פון די מחלוקת וואס די גמרא גייט באלד מסביר זיין, לויט בית שמאי טאר מען זיך נישט באנוצן ווען ס'קומט צום עסן מיט א טמא'נע כלי. מה שאין כן לויט בית הלל מעג מען זיך באנוצן מיט א טמא'נע כלי. יעצט זאגט די גמרא אז בית שמאי האט מורא געהאט, נאך א חשש וואס אונז גייען באלד זעהן אז בית הלל קריגט זיך אויף דעם, בית שמאי האט מורא געהאט אז טאמער דו האסט א כוס וואס האט משקין אין זיך, האב איך מורא אז די משקין פון אינעווייניג גייט ארויסשפריצן און אפשר גייט ווערן נאס די אחורי הכלי. און ווי אונז האמער יעצט געזעהן בית שמאי האלט אז מ'טאר זיך נישט באנוצן מיט א טמא'נע כוס, ממילא זאגט בית שמאי, אויב ס'איז אמת וואס דו בית הלל זאגסט אז מ'וואשט זיך די הענט נאכדעם וואס מ'טרינקט די וויין, קומט אויס אז בשעת מ'טרינקט די וויין איז נאך די הענט טמא, האב איך מורא אז די כוס קען ווערן טמא. בית שמאי האלט דאך נאכאמאל האמער געשמועסט אז מ'טאר זיך נישט באנוצן מיט א טמא'נע כוס, סאו די כוס יעצט איז טהור. בית שמאי האט מורא אז די משקה פון אינעווייניג גייט ארויסגיין אויפן כוס, אויף די. דרויסנדיגע חלק פון די כוס, יעצט ווען זיין הענט רירט אן די משקה, איז וויבאלד די משקה רירט אן די הענט, האבן מיר דאך פריער אויסגעשמועסט אז חזל האבן גוזר געווען אז די משקה וואס רירט אן א שני לטומאה, ווערט די משקה אזוי ווי ראשון לטומאה און ס'קען מטמא זיין א כלי, קומט אויס אז די משקה וואס איז ארויסגעגאנגען אויף די אנדערע זייט פון די כוס און ס'איז געווארן טמא מכח די הענט, איז מטמא די כוס, און דאס איז א פראבלעם לויט בית שמאי אז מ'טאר נישט מטמא זיין די כוס. סאו נאכאמאל, דאס איז איינע פון די גרעסטע יסודות דא וואס בית שמאי און בית הלל קריגן זיך, בית שמאי האלט אז מ'טאר זיך נישט באנוצן מיט א טמא'נע כוס. סאו בית שמאי'ס פראבלעם יעצט איז, אז אויב מ'גייט זיך וואשן די הענט נאכדעם וואס מ'טרינקט וויין, קומט אויס אז די מענטש'ס הענט וואס איז טמא, קען אפשר אנרירן די משקה וואס איז אויפן כוס, און דורכדעם וועט די משקה מטמא זיין די כוס, גייט מען מטמא זיין די הענט. פרעגט די גמרא, פארוואס זאגסטו אז די משקה גייט מטמא זיין די כוס, וליטמו ידיים לכוס, זאל די ידיים דירעקט מטמא זיין די כוס, די מענטש האט דאך נאכנישט געוואשן די הענט, זיין הענט איז טמא, זאל עס מטמא זיין די כוס, זאגט די גמרא דאס איז נישט קיין פראבלעם אזוי ווי מיר האבן פריער אויסגעשמועסט ידיים שניות הן, די הענט איז דאך שני לטומאה, ואין שני עושה שלישי בחולין, אלא על ידי משקין, איז דא די גמרא איז מבליע די חידוש וואס אונז האמיר אויסגעשמועסט פריער, אז משקין האט אין זיך א ספעציעלע גזירה וואס חזל האבן געזאגט, אז אפילו טאמער ס'רירט אן א שני לטומאה, ווערט עס אזוי ווי א כח פון ראשון לטומאה עד כדי כך אז ס'קען מטמא זיין א כלי, וואס א געווענליכע ראשון קען נישט מטמא זיין א כלי. סאו דאס איז שיטת בית שמאי. וועגן דעם האלט בית שמאי אז מ'מוז זיך אפוואשן די הענט נאך פאר מ'טרינקט די כוס, קומט אויס די הענט איז נישט טמא, גייט עס נישט מטמא זיין די משקה, וועט עס נישט מטמא זיין די כוס. ווידער בית הלל קריגט זיך אינגאנצן אויף בית שמאי. בית הלל אומר ניין, מוזגין את הכוס ואחר כך נוטל ידיים, בית הלל האלט ניין מ'קען יא, טרינקען די כוס וויין, און נאכדעם וואשט מען זיך די הענט און מען פאנגט אן צו עסן. זאגט בית הלל, שאם אתה אומר נוטלין לידיים תחילה מען דארף זיך וואשן די הענט פאר מען פאנגט אן צו טרינקען. גזירה שמא יטמאו משקין שבידיים מחמת הכוס, האב איך מורא אז די משקין וואס ליגט אויף די הענט גייט ווערן טמא וועגן די כוס. וויבאלד בית הלל האלטן אז מען קען זיך יא באנוצן מיט א טמא'נע כוס, קומט אויס האט מען דא א כוס וואס איז טמא, און אויב מען וואשט זיך די הענט פאר מען טרינקט די וויין, גייט מען זיך נישט געהעריג אפווישן די הענט, קומט אויס די הענט גייט זיין. נאס, ווען די נאסע הענט כאפט אן די טמא'נע כוס, ויחזרו ויטמאו את הידיים, גייט די משקה וואס איז געווארן טמא פון די כוס מטמא זיין די הענט. ממילא וועגן דעם זאגט בית הלל האב איך מורא גייט בלייבן מיט טמא'נע הענט בשעת ער עסט. איי פארוואס האט בית הלל מורא דווקא פון די נאסקייט אויף די הענט, און נישט אז די כוס וואס ס'מעג זיין טמא וועט גלייך מטמא זיין די הענט, איי וניטמי כוס לידיים, דאס איז נישט קיין פראבלעם ווייל אין כלי מטמא אדם א כלי קען נישט מטמא זיין א אדם, אבער די משקה האבן מיר פריער געשמועסט איז א ספעציעלע גזירה פון די חכמים. קומט אויס אז לויט בית הלל איז עס פארקערט, אויף די כוס גייט מיך נישט אן, מען מעג טרינקן מיט א טמא'נע כוס. מיין איינציגסטע פראבלעם איז געווען אז די הענט פון די מענטש זאלן נישט זיין טמא. ממילא איז בית הלל מסביר, אזוי איז רש"י מסביר און דאס איז א וויכטיגע קנייטש, אויב מען גייט זיך וואשן די הענט פאר מען טרינקט די וויין, וויבאלד מען וואשט זיך נישט די הענט פארן עסן ברויט גייט מען נישט אינגאנצן אפווישן. ממילא בלייבט נאך די הענט נאס קען עס ווערן טמא פון די כוס, פון די משקה וואס ווערט טמא פון די כוס. מה שאין כן אויב מען וואשט זיך פאר מען עסט ברויט, דארף מען זיך גוט אפווישן די הענט, גייט עס נישט זיין נאס, איז עס נישט קיין פראבלעם. פרעגט די גמרא לויט בית הלל וויאזוי קען מען טרינקען א טמא'נע כוס וניטמי למשקין שבתוכו, טאמער די כוס איז טמא וויאזוי גייט עס מטמא זיין די משקין וואס איז אינעווייניג און איך וויל דאך נישט אז די עסן זאל זיין טמא, ענטפערט די גמרא, הכא בכלי שנטמאו אחוריו במשקין עסקינן, אז אינדרויסן פון די כוס איז געווארן טמא פון די משקין, אבער איז דא א חידוש דתוכו טהור אינעווייניג אין די כוס בלייבט יא טהור, נאר וגבו טמא נאר אינדרויסן איז טמא, דתנן האט מען געלערנט אין א משנה מסכת כלים. כלי שנטמאו אחוריו במשקין א כלי וואס נוצט וואס איז געווארן טמא אינדרויסן פון משקין איז טאקע אחוריו טמאים אינדרויסן איז טמא גיימער ארויף צו דף נון בית עמוד בית אבער הגם אינדרויסן איז טמא תוכו אינעווייניג פון די כוס ואוגנו און די זוים דאס הייסט די אויבערשטע חלק פון די כוס ואזנו און די הענטל וידיו און די אנדערע הענטל וואס איז מער ענליך צו הענטל פון א טאפ איז די אלע זאכן איז טהורין בלייבן יא טהור מה שאין כן נטמא תוכו טאמער אינעווייניג פון די כלי איז געווארן טמא דעמאלטס נטמא כולו. איז על כל פנים האמיר דא א גרויסע מחלוקת בית שמאי מיט בית הלל. איז די גמרא מסביר וואס איז די שורש המחלוקת. איז די גמרא מסביר במאי קא מיפלגי. בית שמאי סברי, בית שמאי האלטן אסור להשתמש בכלי שנטמאו אחוריו במשקין. בית שמאי האלט מען טאר נישט זיך משתמש זיין מיט א כלי וואס די כלי איז געווארן אפילו אינדרויסן פון די כלי איז טמא. מען טאר זיך נישט באנוצן מיט די טמא'נע כלי. פארוואס? גזירה משום ניצוצות. איך האב מורא אז די משקה וואס ליגט אינעווייניג קען ארויסשפריצן, קומט אויס אז די אחורי הכוס וואס איז טמא, קען ווערן נאס פון די משקה, און אז עס ווערט נאס פון די משקה איז דאך עס מטמא, וועט דער מענטש ווערן טמא, און בית שמאי לייגט צו, וליכא למגזר שמא יטמאו המשקין שבידיים בכוס, מיט דעם איז בית שמאי מסביר פארוואס איך בית שמאי בין נישט חושש צו דיין פראבלעם, דיין בית הלל'ס פראבלעם, ווייל איך האלט אז די כוס טאר נישט זיין טמא, ממילא האב איך נישט קיין פראבלעם אז מען וואשט זיך די הענט פארן טרינקען די כוס, אפילו טאמער די הענט איז געווארן אביסל נאס, גייט עס נישט ווערן נאס פון די כוס ווייל די כוס איז נישט טמא. דאס איז שיטת בית שמאי. אבער בית הלל סובר מותר להשתמש בכלי שנטמאו אחוריו במשקין. זיי האלטן אז מען קען זיך יא באנוצן מיט א כוס וואס איז טמא אינדרויסן, שטייט זיך נאר אינדרויסן איז טמא נישט אינעווייניג. אמרי ניצוצות לא שכיחא דאס וואס די בית שמאי האסט מורא געהאט אז די דרויסנדיגסטע חלק פון די כוס גייט ווערן נאס פון די משקה פון אינעווייניג און דאס גייט ווייטער מטמא זיין, דאס בין איך נישט חושש. ס'טראפט נישט ארויס, כ'האב נישט מורא פון דעם. קומט אויס מיין איינציגסטע פראבלעם איז יעצט אז די מענטש זאל נישט ווערן טמא. דאס אז די כוס גייט ווערן טמא גייט מיך נישט אן. ווייל מען מעג האבן א טמא'נע כוס, איך וויל נאר אז די מענטש זאל נישט ווערן טמא, ממילא מוז איך זיכער מאכן אז די מענטש האט טרוקענע הענט, ואיכא למיחש שמא יטמאו משקין שבידיים מחמת הכוס, ממילא הייסט איך זאל זיך נישט וואשן די הענט פארדעם, ווייל דעמאלטס גייט די הענט זיין נאס גייט ער ווערן טמא, וואשט ער זיך נאר פארן עסן דעמאלטס ווישט ער זיך גוט אפ. דבר אחר לייגט בית הלל צו נאך א טעם תיכף לנטילת ידיים סעודה, גלייך נאכדעם וואס מען וואשט זיך דארף מען אנפאנגען עסן, מאי דבר אחר, איז די גמרא מסביר הכי קאמר להו בית הלל לבית שמאי, דאס איז א נקודה וואס אונז האמיר דערמאנט אנפאנג פון די סוגיא, לדידכו דאמריתו אסור להשתמש בכלי שאחוריו טמאין, לויט ענק וואס זענען זייער שטארק פארנומען אז מ'טאר זיך נישט באנוצן מיט טמא'נע כלי, דגזרינן משום ניצוצות, דאס הייסט אפילו לאמיר זאגן כ'זאל מודה זיין צו ענק אז ס'קען ווען אפשר יא זיין א פראבלעם אז די משקין פון אינעווייניג גייט ארויס שפריצן גייט די בעק פון די כוס ווערן נאס, אבער אדאנק דעם גייען ענק פארקוקן אויף א ערנסטע פראבלעם, אפילו הכי הא עדיפא דתיכף לנטילת ידיים סעודה, איינע פון די הלכות סעודות קביעות, זאגט רש"י, איינע פון די קביעות'דיגע הלכות אין די סעודה דארף זיין אז גלייך ווען מען וואשט זיך דארף מען אנפאנגען צו עסן, א דאנק ענקער פראבלעם קומט אויס אז ענק זענען עוקר די הלכה, דאס איז א זאך וואס מען טאר נישט טון, זאגט בית הלל דאס איז נאך א סברה פארוואס מען זאל נישט גיין מיט ענקערע חששות. גייט די גמרא מסביר זיין די קומענדיגע מחלוקת בית שמאי בית הלל, בית שמאי אומרים מקנח וכו'. גייט די גמרא אראפברענגען א ברייתא ווי מען זעט מער באריכות און מער מסביר געווען די מחלוקת, תנו רבנן בית שמאי אומרים, מקנח ידיו במפה ומניחה על השולחן, נאכדעם וואס מען ענדיגט זיך אפווישן די הענט אין די האנטוך לייגט מען עס ארויף אויפן טיש, שאם אתה אומר על הכסת, טאמער וועסטו וועלן זאגן אז מען לייגט עס ארויף אויף די קישן וואס איז געווען אין די זייט פון די מענטש יענע צייטן, איז גזירה שמא יטמאו משקין שבמפה, ס'איז דאך דא אין די האנטוך איז געבליבן געוויסע לחלוחית, עס איז געבליבן אביסל נאס משקה, האב איך מורא אז די טומאה פון די כסת, מחמת הכסת, וועט ארויף גיין אויף די משקין וואס איז דא אויף די האנטוך, ויחזרו ויטמאו את הידיים, און די משקין האבן מיר דאך שוין פריער געזעהן ווערט א ראשון לטומאה עד כדי כך אז ס'קען מטמא זיין אנדערע זאכן. פרעגט די גמרא פארוואס דרוקסט דיך אויס אז נאר די כסת גייט מטמא זיין די נאסקייט אין די מפה, ונטמייה כסת למפה, די קישן זאל דירעקט מטמא זיין די מפה, זאגט די גמרא דאס איז נישט קיין פראבלעם ווייל אין כלי מטמא כלי, דווקא משקין האט די חידוש וואס אונז האבן פריער אויסגעשמועסט. פרעגט די גמרא ונטמייה כסת לגברא גופיה, זאל די קישן מטמא זיין די מענטש אליינס, ענטפערט די גמרא אין כלי מטמא אדם א מענטש קען נישט ווערן טמא נאר פון א אב הטומאה. און נאר משקה האט די חידוש. דאס איז שיטת בית שמאי, וועגן דעם לייגט מען עס ארויף אויפן טיש, נישט אויפן כסת, ווייל אויפן כסת האב איך מורא עס איז טמא גייט עס מטמא זיין די נאסקייט אין די קישן, ווידער דער טיש קען מען באלד זען בית שמאי האלט, די טיש קען נישט זיין טמא. בית הלל קריגט זיך בית הלל אומרים על הכסת מ'לייגט יא ארויף די האנטוך אויפן קישן, שאם אתה אומר על השולחן וועסטו וועלן זאגן מ'לייגט ארויף די האנטוך אויפן טיש, גזירה שמא יטמאו משקין שבמפה מחמת השולחן, אזוי גייען מיר באלד זען בית הלל האלט אז מ'קען זיך יא באנוצן מיט א טיש וואס איז טמא, האב איך מורא דו לייגסט ארויף א האנטוך וואס איז אביסל נאס, איז האט דאך עס משקין, און אז ס'האט משקין ווערט דאך ערנסטע פראבלעם וועט עס ווערן טמא, און ויחזרו ויטמאו את האוכלין, וועט מטמא זיין די עסן וואס ליגט אויפן טיש. איי פארוואס ביסטו ביזי מיט די משקין וואס ליגט אין די מפה אין די האנטוך, ולטמא שולחן לאוכלין שבתוכו זאל די טיש גלייך מטמא זיין עסן, דאס איז נישט קיין פראבלעם, הכא בשולחן שני עסקינן, ואין שני עושה שלישי בחולין, א שני קען גארנישט טון, אלא על ידי משקין וואס האט די ספעציעלע אויסנאם ווי אונז האמיר פריער מסביר געווען. במאי קמיפלגי, בית שמאי סברי אסור להשתמש בשולחן, שני, מען טאר זיך נישט באנוצן מיט א טמא'נע טיש אפילו עס איז א שני, גזירה משום אוכלי תרומה וואס ביי תרומה גייט גייט א שני מטמא זיין א שלישי, ממילא קומט אויס אז די טיש איז נישט טמא, לייג ענדערש ארויף די האנטוך אויפן טיש גייט עס נישט ווערן טמא ווידער אויפן קישן קען עס יא ווערן טמא, בית הלל סברי, מותר להשתמש בשולחן שני, מען מעג זיך יא באנוצן מיט א שולחן אפילו עס איז א שני, ער דארף נישט חושש זיין פאר אוכלי תרומה וועגן אוכלי תרומה זריזים הן, ממילא וועגן דעם קומט אויס אפילו דו לייגסט ארויף די האנטוך אויפן טיש גייט עס אויך זיין א פראבלעם ווייל אפשר קען עס ווערן טמא די משקין אין די האנטוך קען ווערן טמא פון די טיש ממילא און דעמאלטס גייט עס מטמא זיין די אוכלין זאג איך ענדערש לייג עס ארויף אויפן כסת אויפן קישן אפילו דארטן קען עס אפשר אויך ווערן טמא עס וועט מטמא זיין די ידיים דאס איז נישט אזא פראבלעם אזוי ווי בית הלל גייט שוין מסביר זיין דבר אחר, אין נטילת ידיים לחולין מן התורה. מאי דבר אחר, איז די גמרא מסביר בית הלל איז מסביר די נקודות וואס האמיר יעצט אויסגעשמועסט. הכי קאמרי להו בית הלל לבית שמאי. ענק בית שמאי זענען שטימען זייער גוט דא מיט די חלק אז ענק לייגן עס ענדערש ארויף אויפן טיש ווייל די טיש איז נישט טמא, מה שאין כן אויף די קישן לאזן ענק עס נישט ארויפלייגן ווייל די קישן איז יא טמא, קען די משקין ווערן טמא פון די קישן. אבער אונז בית הלל זאגן מען קען עס נישט ארויפלייגן אויפן טיש ווייל די טיש איז אויך טמא. אויב אזוי זאגט בית הלל פיין. איך האלט אז די טיש קען יא זיין טמא, קומט אויס די טיש איז די זעלבע טמא ווי די קישן, אבער אויב אזוי פארוואס בין איך מקפיד אז מען זאל ארויף לייגן די האנטוך דווקא אויפן טיש, די טיש איז דאך אויך טמא, נו, קען מען עס אפשר אויך לייגן אויפן קישן, ס'איז דאך פונקט אזוי טמא ווי די טיש, זאגט בית הלל, אפילו ביידע זענען טמא איז דא א סברא עס צו לייגן דווקא אויפן כסת. שמועסט די גמרא אויס, הכי קאמרי להו בית הלל לבית שמאי, וכי תימרו וועלן ענק פרעגן מאי שנא גבי אוכלין דחיישינן און כ'האב מורא מען לייגט ארויף די האנטוך אויפן טיש וועט די משקה פון די האנטוך ווערן טמא פון די טיש וועט עס מטמא זיין די עסן, און מאי שנא גבי ידיים דלא חיישינן אויף די כסת ביי די קישן האב איך נישט מורא ס'וועט מטמא זיין די הענט, אפילו הכי זאגט בית הלל הא עדיפה, ס'איז נאך אלץ ענדערש צו לייגן אויפן קישן, ווייל דאין נטילת ידיים לחולין מן התורה, מוטב שיטמאו ידיים דלית לי' עיקר מדאורייתא, ואל יטמאו אוכלים דאית לי' עיקר מדאורייתא. בית הלל איז מסביר, די ענין פון טומאה אויף ידיים האט נישט קיין שורש מן התורה, דאס איז א נייע סארט טומאה וואס חזל האבן מטמא געווען די הענט, ממילא טאמער דו גייסט לייגן די. האנטוך אויפן קישן, וואס גייט געשעהן אין ערגסטן פאל? יא די הענט גייט ווערן טמא, אבער די טומאה איז דאך נאר א דרבנן'דיגע טומאה. ווידער אויב איך גיי לייגן די האנטוך אויפן טיש, מיין חשש אז דא גייט געשעהן א טומאה איז אז די עסן גייען ווערן טמא, און טומאת אוכלין איז דאך שוין האט א שורש מן התורה. ממילא אויב דו דארפסט אויסקלויבן פון לייגן די האנטוך אויפן טיש וואס קען צוברענגען א טומאה וואס האט א שורש מן התורה, אדער לייגן אויף די קישן וואס גייט צוברענגען אזא מין טומאה וואס האט נישט קיין שורש מן התורה, זאג איך לייג עס ענדערש אויפן קישן. זאגט די גמרא ווייטער איז געשטאנען אין די משנה בית שמאי אומרים מכבדין גייט די גמרא אראפברענגען א ברייתא וואס איז מסביר די מחלוקת תנו רבנן בית שמאי אומרים מכבדין את הבית מען קערט קודם אויס די הויז ואחר כך נוטלין לידיים נאכדעם נעמט מען מים אחרונים צו בענטשן ברכת המזון שאם אתה אומר נוטלין לידיים תחילה קודם וואשט מען זיך די הענט פאר מ'רוימט אויף און נאכן סעודה נמצא אתה מפסיד את האוכלים ווען דו בשעת דו וואשסט דיך די מים אחרונים גייט ווערן נאס די עסן וואס ליגן אויף דארטן אויף די פלאר אדער אויף דער ערד און דו גייסט מפסיד זיין די עסן. עס שמועסט די גמרא אויס אבל נטילת ידיים לבית שמאי תחילה לא סבירא לי, אז זיי האלטן אז מען מוז דווקא אויפרוימען פארדעם, מען טאר זיך נישט וואשן די הענט פארדעם, מאי טעמא משום פירורין אזוי ווי אונז האבן יעצט געזען, טאמער דו גייסט דיך וואשן פארדעם גייט די וואסער אפשר מפסיד זיין די פירורין די שטיקלעך ברויט, אבער בית הלל זאגן אז ניין, אם שמש תלמיד חכם הוא נוטל פירורין שיש בהן כזית, קומט אויס אפילו בשעת'ן עסן מאכט די שמש תלמיד חכם זיכער אז מען נעמט אוועק די שטיקלעך וואס האבן א כזית, ממילא שפעטער די וואשט זיך די הענט אפילו פאר מען רוימט עס אויף, האסטו נישט קיין גאנצע שטיקער כזית וואס קענען ווערן נפסד מכח דיין וואשן מים אחרונים. ומניח פירורין שאין בהן כזית, ער לאזט נאר איבער די פירורין וואס האט נישט קיין כזית, דאס איז נישט קיין פראבלעם. מסייע ליה לרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן פירורין שאין בהם כזית מותר לאבדן מעג מען קאליע מאכן ביד אפילו מיט די הענט במאי קמיפלגי וואס איז די שורש המחלוקת בית הלל סבר אסור להשתמש בשמש עם הארץ קומט אויס באנוצט מען זיך דווקא מיט א שמש תלמיד חכם וואס אפילו בשעת'ן עסן מאכט ער זיכער ער נעמט אוועק די שטיקער וואס האבן א כזית קומט אויס שפעטער קענסטעך אפילו וואשן די הענט פארדעם קענסט גארנישט האבן וואס מפסיד צו זיין ווייל ס'איז נאר געבליבן שטיקער וואס האבן נישט קיין כזית, האלט בית שמאי קענסט דיך וואשן פארדעם, קענסט אויפקערן פארדעם נישט קיין חילוק. מה שאין כן בית שמאי סבר מותר להשתמש בשמש עם הארץ וואס ער ווייסט נישט אוועקצונעמען די פירורין וואס האבן א כזית, ממילא מוזטוך אויפרוימען פארדעם זיכער צו מאכן ס'איז נישטא קיין פירורין כזית ווייל טאמער גייסטוך וואשן פארדעם קענסטו מפסיד זיין די אנדערע. אמר רבי יוסי בר רבי חנינא אמר רב הונא בכוליה פירקין הלכה כבית הלל, אין די גאנצע פרק פסק'ען מיר אזוי ווי בית הלל, בר מהא דהלכה כבית שמאי, רבי אושעיא מתני איפכא ער האט געהאט די גרסא האט ער געהאט געזאגט פארקערט, ובהא נמי הלכה כבית הלל, און די הלכה איז ווי בית הלל, ווייל לויט זיין גרסא קומט אויס אז בית הלל האלט אזוי ווי אונז האבן געהאט געלערנט בית שמאי, און די הלכה איז ווי דעם.